א גוטן ערב שבת קודש, שבת חזון, פרשת דברים, תשע"ז באט איך וויל קודם אנזאגן אביסל וועגן דעם ענין פון פאסטן, די שיעור איז וועגן פאסטן און אויך וואס מען דארף ערווארטן פון אזא יום טוב קרא עלי מועד אזא יום טוב ווי תשעה באב. כ'האב געוואלט רעדן יעצט אביסל וועגן תשעה באב, כ'האב געוואלט זאגן קודם די זעלבע וואס איך זאג פאר יעדן תענית אז איינער איז נישט געזונט, ער האט עני מיחוש זאל ער פרעגן דעם דאקטער, און נאכדעם זאל ער גיין צום רב, און אויב דער דאקטער איז איינשטימיג אז מען דארף נישט פאסטן און דער רב איז מסכים, זאל ער פאלגן, און טאמער נישט זאל ער גיין צו אן אנדערן רב, און מען זאל נישט נעמען קיין טשענסעס אויף זאכן וואס ס'קען חלילה מאכן אז ס'זאל געשען אן אומגליק. די וואס זיי פאסטן יא זאלן וויסן אז די שיעור פון די ד' צומות איז אויכעט בככותבת. ככותבת איז קלענער פון א כזית. איי דו וועסט פרעגן א קשיא דו וועסט נאכקוקן אין שלחן ערוך אין אורח חיים אין סימן תקס"ח. שטייט דארטן אז דער שיעור איז א כזית, נו וויאזוי פארקויף איך דיר דא אז ס'איז בככותבת? איז די תירוץ איז זייער פשוט, דארט שמועסט מען איינער וואס ער מאכט א נדר צו פאסטן, דעמאלטס איז דער שיעור אביסל גרעסער א כזית, אבער די ד' צומות. די די שיעור געהעריג א ככותבת אזוי ווי יום כיפור, ווייל די חכמים וואס האבן מתקן געווען זיי האבן מתקן געווען כעין תורה, וואס מיר אלע דארפן וואטשן, די קעכערס וואס זיי קאכן אין קעמפ, צו אפילו באלעבאסטע וואס זי קאכט אינדערהיים, און זי וויל טעסטן צו ס'איז גענוג געזאלצן, גענוג געפעפערט, גענוג צוקער, איז די הלכה איז אז זיי מעגן ארייננעמען אין מויל, און זיי מעגן עס טעסטן אין מויל און אויסשפייען, זאל זיין זיכער ס'זאל נישט בלייבן סטאק אין מויל, און אזוי ווייטער, זאלן אלע וואטשן וואס זיי טוען. רבותי אונז בעט מיר אלע דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן פון גלות, ס'איז שוין גענוג, ווייל מען קען שוין נישט מער. איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א מעשה וואס ווערט געברענגט אין די אין די פתיחה פון איכה רבתי, און ס'איז געווערט געברענגט נאך דריי מאל אין.

מ'איז ארום געלאפן מיט מיידלעך, צו דאס האט צו טון אין עזרת ישראל, מ'האט מטמא געווען בחורים מיט משכב זכר, זאגט ער ניין ניין אין קיין איינע נישט, דו ווייסט וואס דער עיקר איז געווען אין עזרת כהנים אין חדר ווי די כהנים האבן פארגעלערנט, ווי די מלמדים האבן פארגעלערנט, ולא נהגו בדמו זיי האבן זיך נישט נוהג געווען מיט זיין בלוט פון זכרי' הנביא, לא כדם הצבי, נישט אזוי ווי די דם פון א צבי פון א הערש. ולא כדם האיל, נישט ווי א הינד, דכתיב ביי כצבי וכאיל שטייט ושפך את דמו וכסהו בעפר זאלסט עס צודעקען מיט ערד, ברם הכא דא ביי דעם זכרי' הנביא על צחיח סלע, זיי האבן געלאזט זיין בלוט אויף אזא סלע וואס עס זאפט נישט איין, כל כך למה, פארוואס האבן זיי דאס געטון, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי צוגעפירט להעלות חימה אז ס'זאל אויפברענגען א צארן לנקום נק. נקם נתתי את דמה על צחיח סלע, כדי אז זיין בלוט זאל בלייבן און דער אייבערשטער זיך נוקם זיין. יעצט זאגט דער מדרש ווייטער, זיין עבירות עשו ישראל, זיבן עבירות האבן די אידן געטון באותו היום דעם טאג, הרגו זיי האבן געהארגעט כהן ונביא, זכריה איז געווען א כהן און ער איז געווען א נביא, ודיין און ער איז געווען א דיין, ושפכו זיי האבן אויסגעגאסן דם נקי אומשולדיג בלוט. וחיללו את השם זיי האבן מחלל געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען אז אין בית המקדש טוט מען אזא זאך, און אויך אז אידן הרג'נען א כהן מיט א נביא, וטמאו את העזרה, זיי האבן מטמא געווען די עזרה, ויום השבת יום כיפור היה, ס'איז געווען שבת און יום כיפור. יעצט הערטס א מעשה, וכיוון שעלה נבוזראדן, ווען נבוזראדן איז ארויף געגאנגען פון בבל אויף ארץ ישראל, ער איז געווען דער שר צבא פאר נבוכדנצר, התחיל הדם תוסס עס האט אנגעהויבן דאס בלוט צו קאכן אזוי ווי סאודע, עס האט אנגעהויבן צו באבלען, אמר להם האט ער געזאגט, מה טיבו של דם זה, וואס איז דער באדייט פון דעם בלוט? ס'באבלט, כ'האב קיינמאל נישט געזען אזא זאך, אמרו לו האבן זיי אים געזאגט, דם פרים ואילים וכבשים, דאס איז די פרים ואילים וכבשים שהיינו שוחטין וואס אונז האמיר געגעבן פארן אייבערשטן, מיד שלח איז ער געגאנגען ואייתי און געברענגט דמי זבחים ולא אידמי ליה, ער האט געהייסן מען זאל ברענגען פרים מיט אילים און כבשים, און ס'איז גארנישט געווען דער זעלבער מין בלוט, די בלוט פון א חיה איז אנדערש ווי די בלוט פון א מענטש, נאר דא איין חיה וואס. מען האט איינגעטינקען יוסף הצדיק'ס קלייד אין דעם, און דאס איז א שעיר עיזים, און דאס ווערט געברענגט אז דאס איז א שעיר פון ראשי חדשים ושל מועדות איז, מען האט געשחט'ן א שעיר, מען האט עס איינגעטינקען אין בלוט און געזאגט פאר יעקב אבינו און הכר נא הכתונת בנך היא, ווייל די בלוט פון א שעיר עיזים איז זייער ענדליך צו די בלוט פון א מענטש. אמר להו האט ער געזאגט פאר זיי, דער נבוזראדן האט געזאגט. אין אמרי טאמער וועט עטס מיר זאגן דעם אמת וואס דאס בלוט קאכט דא מוטב איז גוט ואם לאו און טאמער נישט סריקא לבשרא בשרא וועל איך אפשינדן די הויט דהנך אינשי מיט דעם מענטשן מסריקא דפרזלא מיט אן אייזערנעם קעמל. אמרי ליה האבן זיי אים געזאגט מאי נימא לך וואס זאל מען דיר זאגן נביא הוה אונז האמיר געהאט א נביא. דהוה מוכיח לן האט אונז געזאגט מוסר, קמינן עליה זענען מיר אויפגעשטאנען וקטלינן האבן מיר געהארגעט, והא כמה שנים ס'איז דא אסאך יארן דלא נח דמיה וואס זיין בלוט רוהט נישט. אמר להו האט ער געזאגט אנא מפייסנא ליה איכ'ל אים איבערבעטן, אייתי איז ער געגאנגען ער האט געברענגט,

און די בלוט האט נאך אלץ געקאכט, אייתי האט ער געברענגט בחורים מיט בתולות, יונגלעך און מיידלעך, וקטל עליה, מען האט אויך געהארגעט אויף דעם בלוט, ולא נח, אייתי האט ער געברענגט תינוקות של בית רבן, וקטל עליה, און ער האט זיי אויך געהארגעט, ולא נח, אייתי האט ער געברענגט פ' אלף פרחי כהונה, אכציג טויזנט יונגע כהנים. וואס האבן גארנישט געזינדיגט נאך זענען שוין געווען כהנים זענען געווען ראוי לעבודה וקטל יתהון ער האט זיי אויך געהארגעט עד שהגיע דמם לדמו של זכריה ועדיין היה הדם תוסס אמר האט ער געזאגט זכריה זכריה כל טובים שבהם איבדתי איך האב שוין די בעסטע געהארגעט ניחא ליה דליכלינהו לכולהו ווילסט איך זאל זיי אלע אומברענגען? כדאמר ליה הכי ווען ער האט דאס געזאגט מיד נח האט זיך דאס בלוט אויפגעהערט צו קאכן, בההיא שעתא דעמאלטס הרהר לעשות תשובה בנפשו האט ער געוואלט תשובה טוהן ואמר האט ער געזאגט ומה על נפש אחת כך ווען מען הרג'ט איין נפש איז אזוי דער דין האי גברא דער מענטש דאס איז נבוזראדן דקטל וואס ער האט געהרג'ט כל הני נפשתא די אלע מענטשן על אחת כמה וכמה. וועט דאך אים אוודאי דער אייבערשטער ביטער באצאלן, ערק איז ער אנטלאפן ושדר פרדישנא און ער האט געשיקט א טעלעגראם די לעצטע ווערטער אזוי ווי א צוואה לביתיה צו זיין הויז, און ער האט געזאגט פונקטליך ווי אלע געלטער ליגן, ואיגייר און ער האט זיך מגייר געווען אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק. דער אייבערשטער זאגט פאר ירמי' הנביא, וואס זעסטו? זאגט ער, מקל שקד אני רואה, איך זע א שטעקן פון שקדים, פון מאנדלען, אמר רב אלעזר, זאגט רב אלעזר, מה סימנו של שקד, וואס איז דער סימן פון א מאנדל, משעה שהוא מציץ עד שעה שהוא גומר, פון ווען ער הייבט אן צו שפראצן ביז ער ענדיגט איז כ"א יום כך משבעה עשר בתמוז, אויף תשעה באב איז כ"א יום. שטייט אין די ספרים די זעלבע כ"א יום איז דאך דא פון ראש השנה ביז נאך שמחת תורה, רבותי דאס איז א הארץ רייסעניש וואס דא שטייט, עטס ווייסט וואס דא שטייט? מען האט גענומען און מען האט געהארגעט קודם כל די פרחי כהונה, מען האט געהארגעט די תינוקות של בית רבן, מען האט געהארגעט די בחורים מיט די מיידלעך, און ירמי' הנביא'ס בלוט קאכט נאך, רבותי אונז האמיר דאס זעלבע געטון, מען האט אראפגעהארגעט גאנצעטע תלמוד תורה'ס, גאנצעטע ישיבה קטנות, גאנצעטע ישיבות מיט גאנצעטע מיידל סקולס, ווער האט זיי געהארגעט? נישט די בעל הבתים, נישט די מענטשן, די רבנים, עטס האטס אפגעהארגעט כלל ישראל. יעצט פאר די אידישע טעכטער וויל איך זאגן, ס'שטייט ר' חנינא פתר קרא ער האט געזאגט פשט אין פסוק, שטייט אין פסוק אין ישעי' קפיטל ג', ויאמר השם דער אייבישטער האט געזאגט יען כי גבהו בנות ציון, די בנות ציון זענען געווען זייער שטאלץ, ותלכנה זענען געגאנגען נטויות גרון אויסגעצויגן מיטן. גארגל איז זאגט דארט אין די גמרא, דער מדרש זאגט אויכעט. זענען געגאנגען בגסות הרוח, און וואס הייסט זענען געגאנגען נטויות גרון? זיי האבן אנגעטון תכשיטים און ס'האט אראפגעהאנגען כדי יעדער זאל זיי נאכקוקן. און משקרות עיניים זאגט דער רב אסי, זיי האבן זיך געפארבט מיט סיקרא און מיט מעיקאפ, גייסט היינט צו א מיידל קוקסט אן צו א ווייבל. זי איז דאך אזוי אנגעשמירט און אנגעשמארגעט, דאונט יו נאו דעט ארידזשינעלי זעסטו דאך אויס די שענסטע, דעטס יור ארידזשינעל פעיס, די אנדערע פעיס דאס איז די אלע קאמפעניס וואס זיי מאכן די שמארגעכצער, די שענסטע זעט אויס א מיידל און א ווייבל ווען זי איז ארידזשינעל, איך קוק אסאך מאל אן די פרויען זיי גייען אנגעטון מיט אזעלכע רויטע בלאש מעיקאפ, איך טראכט אפשר האט איר די מאן גאר אנגעפראסקעט, אזוי זעטס אויס ווי אן אויסגעפראסקעטע. און דאס איז געווען דער חורבן בית המקדש. מען האט נישט געקענט גיין אין די גאס נאר נכשל ווערן אויף די אלע מיידלעך מיט די פרויען, און זיי האבן זיך אנגעטון אזאלכע שיך הויעכע, זאלן זיך שאקלען גוט, יעדער זאל זיי נאכקוקן, און שטייט וברגליהם תעכסנה, איז זאגט דארטן ר' יוסי אז זיי האבן ארויף געלייגט שיינע פיקטשערס אויף זייערע שיך יעדער זאל זיך אראפ בייגן קוקן, און די רבנים זאגן זיי האבן אריין געלייגט אין אזא האלטער האבן זיי אריין געלייגט פערפיום. און זיי האבן עס געלייגט לעבן די שיך, און ווען בחורים זענען געקומען האבן זיי געקלאפט דערויף, ס'האט געפלאצט, און ס'האט אריינגעשלעפט דעם בחור צו דעם יונגערמאן, אזוי ווי א שלאנג וואס די גיפט שלעפט אריין, און ירמי' הנביא האט זיי געזאגט, טוטס תשובה ביז לאנג די פיינט האבן נישט קומען, האבן זיי געזאגט, אונז האמיר דען מורא? הע הע, ס'האבן קומען די פיינט, זיי קענען אונז גארנישט טון, די סוף איז געווען אז די פיינט זענען געקומען, און. זיי האבן געזען ווי די אידישע טעכטער גייען אנגעטון ווי זונות, איז געגאנגען דער גרויסער דזשענעראל און האט זיי אלע אריינגענומען און האט מיט זיי געטון וואס מען טאר נישט. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט נבוזראדן האט אנגעזאגט אז זיי זאלן נישט זינדיגן, איז וואס טייטש מען האט געטון מיט זיי וואס מען טאר נישט? מיינט מען האט זיי געהארגעט? יעצט די שאלה איז, אויב אלהיהם של אלו שונא זימה, נו אלהיהם של אלו האט דאך פיינט אז מען הארגעט אויכעט. נאר ס'איז געווען נעבעך א גזירה פון הימל און דאס האט ער יא געפאלגט און דאס האט ער נישט געפאלגט. דאס זעלבע איז דא ביי אברהם אבינו און ער האט געזאגט אמרי נא אחותי את וחיתה נפשי בגללך, פרעגט די דעת זקנים וואס א חילוק רציחה צו אשת איש? זאגט ער צוויי תירוצים, איינס איז דאס טוט יענער און דאס טוט ער, פרעה וואלט יעדעס מאל ווען ער וואוינט מיט שרה וואלט ער עובר געווען, און רציחה הייסט ער א מענטש ער זאל עס טון, און די צווייטע איז אז דאס איז יעדעס מאל און דאס איז נאר איינמאל. איז למעשה דא אויך אזוי. דער אייבישטער האט דעמאלטס געגעבן ליידער רשות אויף רציחה פאר די גוים. יעצט, דער גאנצער קיום וואס כלל ישראל האט אין גלות איז נאר מיט תפילה, מען בעט דעם אייבישטן, דאס איז אונזער כח. כ'וויל ענק דערציילן צוויי אינטערעסאנטע מעשות, זיי ביידע ביים חרבן פון בית שני. ביים חרבן בית שני איז געווען. צוויי זאכן, איינס ס'איז געווען וואס די גמרא ברענגט אין מסכת גיטין אז ס'איז געווען רבי יוחנן בן זכאי, און רבי יוחנן בן זכאי איז נפטר געווארן פינף יאר נאכן חורבן, און ער האט געלעבט הונדערט און צוואנציג יאר, ער האט מציל געווען די שטאט יבנה, ווייל ער האט געזאגט פארן קייזער אין מסכת גיטין דף נ ו עמוד ב' תן לי יבנה וחכמיה. רבי יוחנן בן זכאי איז געווען א תלמיד פון הלל און פון שמאי, ער איז געווארן א נשיא נאכדעם ווען רבי שמעון בן גמליאל איז געהארגעט געווארן, און וועגן דעם האט מען אים געגעבן א נאמען רבן יוחנן בן זכאי, ווייל כאטשיג דאס האט מען נישט געגעבן נאר פאר נשיאים, דער וואס איז געווען מזרע המלוכה פון מלכות בית דוד. ער איז געווען זייער א גרויסער מענטש, און ער האט געוואלט שלום מאכן מיטן קייזער, און מען האט ארומגערינגלט ירושלים, און ער האט געהאט. אַ בר-אַחתיה, אַ שוועסטערס אַ זון, וואָס ער האָט נישט געלאָזט, ער איז געווען דער הויפּט פֿון די בריונים, אַזוי ווי הײַנט די ציונים, נישט נאָר זיי לאָזן נישט שלום מאַכן מיט די אַראַבער, זיי האַלטן אין איין בויען נענטער און נענטער, זיי טוען, זיי רעגן אויף די אַראַבער. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיק. למעשה איז געווען אַ ייִד, וואָס דער ייִד האָט געהאַלטן אין איין מתפּלל זײַן. קיינער האָט נישט געוווּסט, מ'האָט געמיינט, מ'האָט גוטע מיליטער און דאָס העלפֿט און דאָס. ס'איז גארנישט, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' צדוק, דער ר' צדוק איז געווען די צייט פון רבי יוחנן בן זכאי, און ער איז געזעסן פערציג יאר פארן חורבן, ער האט געבעטן דעם אייבערשטן און געפאסט אז זאל נישט חרוב ווערן דאס בית המקדש, ער איז אזוי קראנק געווען אז ווען ער האט געגעסן א פייג איז עס אראפגעגאנגען, האט מען געזען ווי ס'גייט אראפ ביים גאנצן וושט, און ווען רבי יוחנן האט געטראפן דעם קעניג און האט אים געזאגט. שלום עליך מלכא, האט ער געזאגט איך בין דאך נישט קעניג, זאגט ער דו וועסט ווערן, און ער איז טאקע געווארן, און די מדרש ברענגט נאך כמה זאכן, האט אים אריין גענומען אין א טונקלען צימער, ס'איז געווען איין צימער נאך א צווייטן, ס'איז געווען פיטש בלעק, האט אים געפרעגט וויפיל אזייגער ס'איז, האט ער געוואוסט ווייל ער האט געזען אויף די מרכבה עליונה, קיצור האט ער אים געבעטן ער זאל אים געבן יבנה וחכמיה, זאגט די גמרא אז ער וואלט ווען געקענט ווען בעטן ירושלים, זאגט די גמרא תפסת מרובה לא תפסת, ער האט נישט געהאלטן אז ער וועט עס באקומען. אבער ווער האט געהאלטן ירושלים די גאנצע צייט ווייסט איר ווער? נישט די מיליטער, א איד וואס ער האט געהייסן ר' צדוק וואס ער האט געדאווענט פערציג יאר האט ער געפאסט אז ס'זאל נישט חרוב ווערן די בית המקדש. די זעלבע זאך געפין מיר אונז שפעטער אויכעט. די תנאים וואס זענען געווען נאכן חורבן בית המקדש איז געווען איינער פון די תנאים וואס ער האט געהייסן ר' לעזער המודעי. ער איז געווען א תלמיד פון רבי יוחנן בן זכאי, ער איז געווען א גרויסער בעל דרשן, אזוי ברענגט די גמרא מסכת שבת דף נ"ה עמוד ב', גמרא זאגט עדיין צריכים אנו למודעי, אונז דארף מען נאך אנקומען צו אים. דער רבי לעזער המודעי איז געווען אינעם דור פון רבי עקיבא, יעצט ביי רבי עקיבא'ס צייט איז געווען אזא מאוומענט, ס'האט געהייסן א נביא שקר, א משיח שקר, שמעון בן כוזיבא. בן כוזיבא דאס איז בר כוכבא, ס'איז געווען בערך פופציג יאר נאכן חורבן פון בית המקדש פון בית שני, ס'איז אויפגעשטאנען א מענטש, ס'האט געהייסן בר כוכבא, און מ'האט אים גערופן בר כוזיבא ווייל ער איז לשון כוזב, ווייל ס'האט געהייסן אז ער איז משיח, אפילו רבי עקיבא האט געגלייבט ער איז משיח, אבער למעשה איז עס נאר געווען א בלוף געשעפט, יעצט איך וויל ענק זאגן גארנישט איז נישט קיין בלוף, זעט אויס ס'איז געווען א צייט פון משיח באט מען האט עס נישט געקענט דורכפושן ווייל מען האט נישט געהאט גענוג זכותים איז ער געווארן א משיח שקר. כ'מיין איך ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי די מציאות איז געווען ווייל כ'וועל נישט גיין זאגן רבי עקיבא, דער הייליגער תנא רבי עקיבא האט זיך אין דעם טועה געווען און די גמרא זאגט אז ער האט געזאגט דרך כוכב מיעקב האט ער געזאגט דורך. כוכבא מיעקב, דאס איז מלך המשיח, דאס איז בר כוכבא. יעצט אונז געפין מיר אויך אין ירושלמי אז רבי עקיבא אליינס האט אים אויך גערופן בן כוזיבא, אז ס'מוז נישט זיין אז ס'איז אמת. מסכת תענית אין ירושלמי פרק ד' הלכה ה, שטייט תנא רבי שמעון בן יוחאי עקיבא היה דורש דרך כוכבא מיעקב דרך כוזיבא מיעקב, נישט כוכבא נאר כוזיבא. און דאס זעלבע שטייט אויך אין איכה רבתי. אין פרשה בית אות ד' אז רבי עקיבא האט געזאגט דרך כוכב מיעקב אל תקרא כוכב אלא כוזב. יעצט ער איז געווען זייער א גרויסער און א שטארקער מענטש און ער האט געקענט מיט איין הענט האט ער געקענט ווארפן שווערע שטיינער, ער האט געקענט לייגן זיין פינגער אין פייער ביז ס'האט געטראפט דערפון בלוט און ס'האט אים גארנישט געבאדערט. יעצט צוויי הונדערט טויזענט מענטשן האבן זיך מיטגעטשעפעט מיט אים אז זיי גייען מלחמה האלטן מיט די שונאים, מיט רוים איז דעמאלטס געווען אויפן צווייטן בית המקדש, און די חכמי ישראל האבן אים געוואלט אונטערברענגען ווייל זיי האבן מורא געהאט אז טאמער ס'וועט נישט געלונגען עט זיין יענער פראבלעם, ער פלעגט מלחמה האלטן מיט די רוימער האט זיי אייביג געוואונען, זיין נאמען איז געווען זייער שטארק, און. אסאך פון די חכמינו ז"ל פון די חכמי ישראל האבן אויך אנגעהויבן צו טראכטן אז יא דאס וועט שוין זיין משיח. יעצט דער רמב"ם אין הלכות תענית פרק ה הלכה ג שרייבט דימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח די גדולי החכמים האבן געהאלטן אז ער איז משיח. יעצט איינמאל האט זיך געטראפן רבי עקיבא מיט רבי יוחנן בר תורתא. ער האט געהייסן בר תורתא ווייל זיין אקס איז עפעס ארויסגעגאנגען מיט א רצועה שבין קרניו, בקיצור האט מען אים א נאמען געגעבן נאכן בר תורתא, בקיצור האט ער געטראפן דעם ר' עקיבא און זאגט ר' עקיבא פאר אים זעסט בר כוכבא איז מלך המשיח, זאגט ער עקיבא עקיבא יעלו עשבים בלחייך אין דיינע באקן עט נאך וואקסן גראז דאס מיינט אין קבר, ועדיין בן דוד לא בא און משיח עט נאכנישט דא זיין. ס'ווערט אויך צוגעברענגט דאס אין ירושלמי, און ס'ווערט אויך געברענגט אין איכה רבתי אין פרשה בית אות ה. און זאגט ער אים נאך מער, משיח עט קומען אסאך צייט נאך דיין טויט, אזוי זאגט דארטן דער קרבן העדה, אתה תמות, דו וועסט שטארבן, ותקבר, דו וועסט באגראבן ווערן, ויצמח עשב מעליך, ס'וועט נאך וואקסן אויף דיר גראז, שנים רבות אסאך יאר קודם שיהיה משיח בן דוד. יעצט נאך מער, ס'ווערט געברענגט אין רמב ם הלכות מלכים פרק י א הלכה ג, רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה רבי עקיבא געווען א גרויסער חכם פון די חכמי המשנה והוא היה נושא כליו של בן כזיבא המלך ער האט געטראגן די כלים פון בר כזיבא דעם מלך, איז פשטות איז אז ער האט געטראגן, ער איז געלאפן פארן קעניג, און ער האט געטראגן די קליידער פון דעם קעניג, און געזאגט אז דאס איז משיח, אזוי שטייט אין תפארת ישראל, אין משניות נגעים פרק ז', משנה ד', אין יכין אות מ ז, אז ער זאגט אז זיי זענען געגאנגען און זיי האבן געטראגן די כלים פון בן כוזיב'ן זאגן אז. דאס איז דער מלך המשיח. יעצט לכאורה ווי קומט עס אזעלכע גרויסע תנאים זאלן זיך טועה זיין און נאך ר' עקיבא, וויל איך אביסל רעדן דערפון מען זאל עס פארשטיין, ר' עקיבא האט קיין טעות נישט געהאט. נאר וואס איז געווען איז, זאל איך ענק דערציילן א מעשה, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' אלעזר המודעי, איך האב ענק געזאגט ער איז געווען א תנא, דער ר' אלעזר המודעי האט געהאלטן אין איין מתפלל זיין, ער איז געזעסן יעדן טאג מיט א שק און א תענית, און האט געבעטן דעם אייבערשטן, און האט געזאגט, רבונו של עולם איך בעט דיך, היינט זאלסטו דיך נישט זעצן אויפן כסא הדין, דו ווילסט משפט'ן די אידן, פיין, היינט נישט, טו מיר נאר די טובה. און אזוי איז אדורך געגאנגען דריי יאר, און מען האט נישט געקענט צוקומען מען זאל איינעמען די שטאט ביתר. בקיצור, דער אנדריאנוס קייזער האט געזען אז ער קען נישט גארנישט, האט ער געקלערט ער גייט צוריק אהיים, איז געווען דארטן א גוי וואס ער האט דארט געוואוינט, איז געווען זייער א קלוגער, האט ער אים געזאגט אזוי. איך וויל דיר ווייזן אז עסט קענען איינעמען די שטאט שנעלער ווי א תרנגול דרייט זיך אין אשפה. זאגט ער, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' אלעזר המודעי וואס ער זיצט יעדן טאג א גאנצן טאג און מיט א תענית און מיט א זאק און בעט דעם אייבערשטן היינט זאלסטו נישט משפט'ן די אידן. נו, וויאזוי וועסטו עס קענען אבער ערלעדיגן? זאגט ער אזוי, דער גוי איז אריין און ער האט געזען ר' אלעזר המודעי דאווענט. ס'איז געגאנגען דער גוי און האט זיך צוגעזעצט לעבן רב לאזר המודעה און האט אים אריינגעזאגט א סוד אין אויער, און מען געגאנגען און מען האט מודיע געווען פאר בן כזיבא אז רב לאזר המודעה וויל מאכן שלום מיט אנדריאנוס און געשיקט א גוי, בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט גערופן דעם גוי בן כזיבא און האט אים געזאגט, וואס האסטו אריינגעזאגט א סוד פאר'ן רב לאזר המודעה? זאגט דער גוי, אויב כ'וועל דיר זאגן עסטו מיך הרג'ענען, און כ'וועל דיר נישט זאגן עסטו מיך אויך הרג'ענען, ווייסט וואס, הרג'ע מיך און כ'וועל דיר נישט אויסזאגן דעם סוד וואס כ'האב אים געזאגט, ווייל דאס איז געווען א סוד פונעם קעניג. יעצט אין אמת'ן רב לאזר המודעה האט געדאוונט האט אפילו נישט געוואוסט אז דארט איז געווען א גוי, נאר זיי האבן געמיינט ער האט אים אריינגעזאגט עפעס א סוד פונעם קעניג, און ס'איז דאך געווען דער חורבן פון בית שני איז דאך אויך געווען מיט ר' יוחנן בן זכאי און מיט זיין שוועסטער'ס א זון, האט מען געמיינט אז דא גייט זיין די זעלבע זאך. איז געגאנגען בן כוזיבא און ער געמיינט אז רב לאזר המודעה וויל מאכן שלום מיטן קעניג און ער וויל אויפגעבן די שטאט. ווען ער האט געענדיגט דעם דאווענען האט מען אים געברענגט פאר בן כוזיבא האט ער געזאגט וואס האט דיר דער גוי געזאגט זאגט ער גלייב מיר כ'האב געזעסן און געדאווענט כ'האב נישט געזען קיין גוי כ'האב נישט געהערט גארנישט האט זיך בן כוזיבא אויפגערעגט און ער האט אים מיט א שווערד געשטאכן און געהארגעט. און בן כוזיבא האט זיך אנגערופן פארן אייבערשטן, איך דארף נישט דיינע טובות, איך וויל נישט זאלסט קומען מיט מיר מלחמה, און איך דארף נישט דיין היזק, אונז ברויך מיר נישט זאלסט קומען מיט אונזער מיליטער, און אונז ברויך מיר נישט דיין הילף, אונז קען מיר זיך אליינס באגיין, אזוי האט ער געזאגט פארן אייבערשטן. דעמאלטס איז ארויס געגאנגען א בת קול פון הימל, און ס'האט געזאגט, אתה הרגת יד ימינם של ישראל.

שאל אנדריאנוס האט ער אנדריאנוס געפרעגט מי הרג לזה ווער האט געהארגעט בן בן כזיבא אמר אחד מהם האט זיך אנגערופן א סאלדזשער אני הרגתי איך האב אים געהארגעט אמר לו אנדריאנוס לך והביאו לכאן גיי ברענג אים אהער דעם טויטן גוף הביאו הגוף ומצא נחש כרוך על צווארו מען האט געטראפן א נחש איז געווען ארומגענומען זיין האלז באו ואמרו און געקומען ואמרו לו זיי האבן אים געזאגט אם אלקים לא הרגו ווען דער אייבערשטער הרג'עט אים ווען נישט איש מכם לא היה יכול להרגו קיינער פון ענק וואלט אים נישט געקענט הרג'ענען ער איז געווארן א חכם ער האט גערעדט ווי א מחוצף צום אייבערשטן האט אים דער אייבערשטער געזאגט הע איך וועל דיר באלד ווייזן עפעס און דאס איז געווען צוויי און פופציג יאר נאכן חורבן בית שני און מען האט אויסגעהרג'עט די גאנצע ביתר די הרוגי ביתר.

סאו אונז מיין מיר דאך אז ס'איז געווען פשוט א טעות, ס'איז געווען א מורא'דיגער טעות אז רבי עקיבא האט זיך טועה געווען, נאו וועי, אונזערע זינד האבן עס מקלקל געווען אז אונז האמיר געקענט גיין און הרג'ענען רב לאזר המודעה וואס ער איז געווען די רעכטע אויג פון די אידן און די און די ארעם די שטארקייט פון כלל ישראל, דאס האט עס גורם געווען, אסאך מאל א מענטש אינמיטן די ארבעט טוט ער א מיסטעיק, אזוי ווי שאול המלך האט געמאכט דעמאלטס א מיסטעיק אז ער האט נישט געהארגעט די צאן און דעטס איט. און די זעלבע איז דא אויך געווען, סיי ביי רבי שמעון בן כוזיבא, ס'איז נישט געווען קיין טעות פון רבי עקיבא, מען האט געמאכט א מיסטעיק, א ביטערע מיסטעיק, און דאס האט עס גורם געווען, איז די זעלבע געפינען מיר אזוי ביי חורבן בית המקדש צוויי און פופציג יאר פאר דעם, איז געזעסן א איד רבי צדוק וואס האט מתפלל געווען, און צוויי און פופציג יאר שפעטער ביי די הרוגי ביתר, איז געווען א איד וואס האט געהייסן רבי אלעזר המודעי און ער האט מתפלל געווען. און מיט די אלע זאכן, אויב מען האט דאס אונטערגעברענגט האט מען אלעס אונטערגעברענגט. יעצט ס'איז דא נאך א גמרא, די גמרא זאגט אז אין ירושלים איז געווען פֿיר הונדערט און אַכציק בתי כנסיות, אויסערן בית המקדש, כמנין מלאתי משפט, א פסוק אין ישעיהו קאפיטל א', און יעדער פון זיי האט געהאט א פלאץ און א בית תלמוד פאר משנה און פאר גמרא, און נבֿוכדנצר איז געקומען און אַספּסיינוס און האָט זיי חרובֿ געמאַכט, און דאָס, װאָס עס שטײט וישרוף את בית השם אין מלכים ב', קאַפּיטל כ ה, דאָס איז דער בית-המקדש, ואת בית המלך, דאָס איז פּלטין של צדקיהו, ואת כּל בתי ירושלים, דאָס איז די כּװנה צו די בית-מדרשן, בתי-כּנסיות בתי-מדרשות, און ביים חורבן בית שני.

אונז זעמער שוין מיאוס ביי דיר האמיר אונז שוין נישט קיין האפענונג אם קציפה טאמער ביסט ברוגז אית סבר פארוואס דכל מאן דכעס סופו להתרצות דער סוף וועט זיין אז דער אייבישטער וועט זיך איבערבעטן מיט אונז אזוי ווי ס'שטייט איינמאל איז רבי עקיבא געגאנגען פון ירושלים הר הצופים זיי האבן זיך צוריסן די קליידער און זיי זענען אנגעקומען צום הר הבית און זיי האבן געזען א פוקס קומט ארויס פון דארט האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען רבי עקיבא לאכט האבן זיי געפרעגט רבי עקיבא אויף וואס לאכסטו? פרעגט ער פארוואס וויינט עטץ? אבער האבן זיי געזאגט וואס הייסט שטייט אין פסוק והזר הקרב יומת און די פוקסן גייען ארויס און ס'געשעהט זיי גארנישט און אויף דעם איז געזאגט דער פסוק על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו. בקיצור, זאגט ער נו וועגן דעם לאך איך דאך, ווייל אין ישעי' קאפיטל ח' שטייט ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון זכריה במקדש שני, אלא מה אמר אוריה וואס האט אוריה געזאגט, כה אמר השם אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט השם צבקות ציון שדה תחרש. מען וועט עס אויפהאקען אזוי ווי א פעלד וירושלים עיים תהיה עס וועט זיין וויסט, און מה אמר זכריה און וואס האט זכריה געזאגט? עוד ישבו זקנים וזקנות, ס'וועט נאך זיצען אלטע מענטשען מיט אלטע פרויען ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו. יעדער וועט האבן א אנלענער, א קעין צו וואקן, פארוואס וועט ער עס האבן מרוב ימים, ווייל ער וועט זיין זייער אלט, וכתיב בתריה שטייט נאך דעם ורחובות העיר ימלאו, ילדים וילדות, ס'וועט צוריק ווערן פול מיט יונגלעך און מיט מיידלעך משחקים ברחובותיה, זיי וועלן זיך שפילן אין די גאסן, אמר הקדוש ברוך הוא הרי יש לי שני עדים, איך האב צוויי עדים, אלו, די צוויי נביאים. ואם קיימים דברי אוריהו, טאמער ס'איז מקויים געווארן די רייד פון אוריהו אז ס'וועט חרוב ווערן, וועט אויכעט מקויים ווערן די רייד פון זכריה, און ממילא פריי איך מיך אז איך זעה אז ס'איז געגאנגען פיקסן. האבן די חברים פון רבי עקיבא'ן געזאגט פאר אים, עקיבא, נחמתני, נחמתני. תתנחם ברגלי מבשר, אונז זאל מיר שוין געהאלפן ווערן אז משיח זאל קומען, דער אייבערשטער וועט אונז נישט איבערלאזן אויף אייביג, אבער רבותי לאמיר זיין פארט אוו איט, לעטס בי פארט אוו די גאולה, אז אונז זאל מיר זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, לאמיר מאכן א חשבון וויפיל קינדער אונז האמיר שוין געהארגעט, וויפיל תלמוד תורה'ס אונז האמיר שוין דיסטרויט, וועמיר זעהן אז מיר זעמיר אויף גרויסע צרות. יעצט כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך איך וויל ענק פארלערנען א שטיקל פון תנא דבי אליהו אין אליהו רבה. אין פרק י"ח, פעם אחת זאגט דער הייליגער אליהו הנביא, איך בין געגאנגען הייתי מהלך בתוך הגולה, איך בין געגאנגען אין גולה שבבבל ונכנסתי, און איך בין אריין געגאנגען לעיר גדולה, אין א גרויסע שטאט של ישראל, ואין שם עובדי כוכבים כלל, ס'איז נישט געווען קיין גויים, ומצאתי שם מלמד תינוקות אחד, איך האב געטראפן א מלמד, וישבו לפניו, ס'זענען געזעסן פאר אים, מאתיים נערים, צוויי הונדערט, קינדער, שרובם בני שמונה עשרה שנה, רוב פון די צוויי הונדערט קינדער זענען שוין געווען אַכצן יאר אלט, ובני עשרים זענען שוין געווען צוואַנציק, ווייל געווענליך ביי צוואַנציק שטראפט דיך שוין נישט דער בית דין של מעלה, אבער ביי זרע לבטלה שטראפט ער יא, ס'איז א מורא'דיגע פחד פון א מעשה, לשנה אחרת א יאר שפעטער חזרתי בין איך צוריק געגאנגען לשם דארט ומצאתי את התלמידים, כ'האב געטראפן די תלמידים, ואין רבם ביניהם, דער רבי איז אויך שוין נישט דארט געווען, אלא בן אחד בלבד שהיה בן בנו, ער איז געווען אן אייניקל פון דעם רבין, און פארוואס שבשביל מעשיהם המקולקלים של אותם נערים מת רבם, ווייל מען האט געטון די אלע מעשים מקולקלים איז זייער רבי געשטארבן, ומתה אשתו איז זיין פרוי געשטארבן, ווייל ער האט זיי נישט מוסר געזאגט. ומת בנו און זיין זון איז געשטארבן ומת בן בנו ומתו כל הנערים שרובם בן שמונה עשרה בן עשרים רוב פון זיי זענען געווען אכצן און צוואנציג איבער צוויי הונדערט תלמידים ולא נשארו רק הקטנים ס'איז נאר געבליבן די פאר קליינע קינדער והייתי בוכה ומתאנח עליהם האב איך געקלאגט און געוויינט אויף זיי עד שבא אליי מלאך מן השמים ביז ס'איז געקומען צו מיר א מלאך פון הימל, אליהו הנביא זאגט ס'איז געקומען צו אים א מלאך פון הימל, ואמר לי האט ער געזאגט מפני מה אתה בוכה פארוואס וויינסטו ומתאנח און דו קרעכצט, אמרתי לו איך האב אים געזאגט וכי לא אבכה זאל איך דען נישט וויינען ואתאנח, איך בין דאך דא געווען פאר א יאר איך האב געזען דא צוויי הונדערט קינדער א תלמוד תורה ס'איז געווען א נחת.

אמר לי האט ער געזאגט שהם עושין דברים מכוערים זיי האבן געטוהן מיעסע זאכן דברים שאינם ראויים וואס זאכן וואס מען טאר ס'איז נישט איידל ומקולקלים זענען געווען פארדארבן בעצמם והיו מוציאים שכבת זרע חינם זיי האבן זיך ארויס גענומען שכבת זרע פאר גארנישט והם לא יודעים זיי האבן נישט געוואוסט בעצמם זיי אליין האבן נישט געוואוסט שהמיתה משיגתם אז די זרע וואס מען נעמט ארויס דאס העט עם באגראבן אויף טויט רמב"ם זאגט דאס איז דער כח הגוף, דאס איז בכלל די גאנצע יצירה פונעם מענטש איז דאס, מענטש איז דא איבערצוגעבן פארן נעקסטן דור, ומה ששנו חכמים במשנה, און דאס וואס זיי האבן נישט איינגעהאלטן וואס ס'שטייט אין די משנה אז מ'טאר זיך נישט מתייחד זיין עם שני נשים, פארוואס ס'איז דאך א מורא אז מ'עט צוקומען צו אן עבירה? און ממילא האט ער זיי נעבעך געהארגעט, רבותי עס קומט יעצט שבת נחמו מען גייט אנהייבן איסור יחוד נאכאמאל, און איסור זנות און עריות און חיבוק ונישוק, ולא ישנו זאל נישט שלאפן שני רווקים צוויי בחורים בטלית אחד אין איין קלייד, וזו הלכה רווחת בישראל, יעדער ווייסט דאס אז כי כל מי שעסקו עם הנשים לא יתייחד עם הנשים. און אוודאי נישט אז מען זאל נישט אויסגיין און האבן איסור יחוד, און גיין אין די וועלדער און טוהן וואס מען טאר נישט. דאס איז אליהו הנביא זאגט דאס אין תנא דבי אליהו יעצט דער שומר אמונים רבי ברענגט עס אין די הקדמה אז מענטשן האבן אים געפרעגט נאכן חורבן ווי געווען דער אייבישטער האט ער זיי געזאגט קיינער ווייסט נישט אזוי גוט ווי איך אז אין אלע תלמוד תורה'ס האט מען געמאכט זנות, און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, זאגט ער, הגם איך האב נישט געהאט קיין תלמוד תורה, אבער די בחורים פלעגן זיך קומען באקלאגן צו מיר, און ס'איז געווען ממש א שרעק וואס איז פארגעגאנגען, אזוי שרייבט רבי אהר'לע ראטה. יא, יעצט וויל איך ענק נאך פארליינען נאך איין קלייניקייט וואס דער אלטער סקולענער רבי האט געזאגט. ער זאגט הגם איך בין נישט קיין תופס ישיבה, אבער בחורים קומען זיך אויסרעדן די הארץ צו מיר, וויל איך ענק זאגן, אין יעדע ישיבה געפונען זיך אסאך בחורים וואס זיי פילן נישט קיין טעם אינעם לימוד התורה, אדער ווייל די קאפ איז נישט גענוג רייף, אדער ווייל זיי האבן נישט קיין חשק צו לערנען, איז דארף מען וויסן אז די גאנצע פראבלעם ווי דער בעל דבר כאפט זיך אריין איז נאר בלב פנוי מן החכמה, פאר אזאלכע בחורים דארף מען מסדר זיין צו לערנען אגדות חז"ל. אזוי איז דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל די ערשטע יארן נאך די חתונה האט ער דורך געלערנט אלע מיני מדרשים וואס איז דא, ס'איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז געווען ר' מרדכי'לע נאדווערנער האט געזאגט דעם רבי'ן ווען ער איז געווען א אינגל פון זיבן יאר אז ער זאל לערנען חומש רשי מיט מדרשים וועט ער וויסן ווי דער אייבישטער וואוינט. בקיצור אויסער דעם וואס דאס איז א גרויסער ענין ברענגט ער פון א ספרי אין פרשת עקב קפיטל מ ט רצונך שתכיר את מי שאמר והיה העולם, ווילסט וויסן ווער ס'איז געווען דער וואס האט געזאגט און באשאפן די וועלט? ס'מיינט דער אייבישטער, למוד אגדה שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומדבק בדרכיו, דורך דעם וועסטו דיך קענען מדבק זיין אינעם אייבישטנ'ס דרכים, וגם הוא לימוד קל, ס'איז א גרינגע לימוד אשר בזה יכולים גם הילדים החלשים למצוא טעם בלימודם, זאלן טרעפן א טעם אין זייער לערנען, וממילא לא יהיה לבם פנוי חס ושלום לדברים הזרים, לתורה, און זיי נישט האבן זייער הארץ פריי צו זאכן וואס איז פרעמד צו די תורה, און מען דארף עס אדער מאכן אויף אזא אופן אז די תלמידים וואס האבן גוטע קעפ זאלן נישט בלייבן ווי מען זאגט וועגן דעם צוריקגעצויגן, אדער צו מאכן א ספעציעלע כיתה, אדער צו מאכן א ספעציעלן זמן, ס'זאל נישט גורם זיין קיין חלישות הדעת. יעצט זאגט ער דא ווייטער, כאטשיג ישראל זענען נישט חשוד אויף משכב זכור אזוי ווי ס'שטייט אין די חזל, ליידער אבער אין אונזער דור איז אנדערש, ס'איז געווארן געפערליך דער יצר הרע וואס ער רעדט צו און מען ציעט צו די הארץ פון די יונגע צו איסורי כריתות און ס'איז שוין דא א גאנצע אפיציעלע אירגון וואס מיינט די געי, אזאנס איז נאכנישט געהערט געווארן אין די גויאישע גאסן אפילו און היינט האט זיך עס אריינגעכאפט איבעראל ביי תלמידים דארף מען וויסן אז ס'שטייט מות יומתו שניהם דמיהם בם ביידע איז בסקילה. און דאס איז געווען דער חטא פון סדום און עמורה, און דאס דארף מען לערנען מיט די קינדער אז זיי זאלן דאס וויסן, און אזוי שרייבט דער הייליגער סקולענער רבי האט עס געזאגט דעמאלטס ביי זיין דרשה. יעצט, דער רבי ברענגט אין ויואל משה אז איך בין געשטאנען ביים קבר פון רבי עקיבא אין זומער תשי"ט, איז מיר ארויפגעגאנגען א געוויסן געדאנק צו פארענטפערן אז רבי עקיבא האט זיך נישט טועה געווען, נאר ס'איז געווען א סיבה מן השמים, פארוואס מען האט געמאכט רבי עקיבא זאל זיך חלילה טועה זיין, דער רבי זאגט איך וויל מיר נישט יעצט מאריך זיין, אבער באמת אונז פארשטיי מיר נישט די דרכים און די טיפקייט פון די תנאים הקדושים אז ס'זאל ארויסקומען חלילה א מכשול פון אים, נאר וועגן דעם איז עס געקומען זאגט דער רבי, צו ווייזן אז די דחיקת הקץ דאס איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא, און טאמער גייט מען אריין אין דעם קען זיך יעדער חלילה טועה זיין, און רשי זאגט אז. מען זאל נישט דוחק זיין עס הקץ אפילו בתפילה, אמאל קען מען אויסבעטן ביים אייבערשטן א זאך, אזוי ווי די גמרא זאגט איינער האט געבעטן אויף א מיידל האט ער געזאגט בעט נישט פאר איר ווייל דו וועסט עס אויסבעטן און נאכדעם איז נישט וועסט זיך גט'ן אדער זי וועט שטארבן, די ווארט דערפון איז אז אונז דארף מען נישט בעטן דעם אייבערשטן שיק אונז משיח שיק אונז משיח שיק אונז ניין ניין ניין אונז דארף מען טון קאנסטראקטיוו אויף די אלע זאכן וואס עס שטייט אז דאס איז מקרב די גאולה און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער שיקן משיח'ן. ווייל א לאמיר זאגן ווען מען וועט עס אויסבעטן און מען וועט נישט זיין ראוי, וועט חלילה געשען נאך עפעס אן אומגליק, סא דער אייבערשטער זאל אונז העלפן און זאל מען אנהייבן צו טון גוטע זאכן, און מען זאל זוכה זיין אז משיח זאל אונז שוין קומען אויסלייזן במהרה בימינו אמן.